בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף מ ח, מיר הייבן אן דף מ ז עמוד בית, עלף שורות פון אונטן, במלוה בשטר במאי פליגי, איז אזוי, מיר האבן געזען די נעכטיגע בלאט די פריערדיגע בלאט אז רב האט געזאגט אז מקדש במלוה אינה מקודשת, האט די גמרא געוואלט זאגן, נימא כתנאי אז לכאורה די דין צו מקדש במלוה איז מקודשת צו נישט איז לכאורה א מחלוקת תנאים, וועלכע מחלוקת תנאים? האט די גמרא געברענגט א ברייתא וואס איז געשטאנען אין די ברייתא אז ווען א מאן זאגט פאר א פרוי התקדשי לי בשטר חוב, דהיינו די מאן געבט א שטר חוב פאר די פרוי און ער וויל איר מקדש זיין מיט די שטר חוב, אדער או שהיה לו מלוה ביד אחרים והירשה עליהם, פשט אדער א מענטש איז געווען שולדיג פאר די מאן געלט און די מאן שרייבט א נייע שטר פאר די פרוי אז פון יעצט און ווייטער די געלט וואס מען איז אים שולדיג איז מען יעצט איר שולדיג, האבן מיר געזען די ברייתא געזאגט ר' מאיר אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת. האט די גמרא געוואלט זאגן אז דער שטר חוב וואס שטייט דא אין די ברייתא איז א שטר חוב וואס די מאן איז שולדיג געלט פארן פרוי, און די מחלוקת דא איז צו מקדש במלוה מקודשת צו נישט, האט די גמרא געזאגט ניין, נישט דאס איז די מחלוקת דא, נאר וואס דען דא רעדט מען פון א שטר חוב פון אן אנדערע, פשט אז אן אנדערע מענטש איז שולדיג געלט פארן מאן, איי וואס זענען די צוויי ציורים פון די ברייתא, האט די גמרא געזאגט ס'איז צוויי ציורים איינס איז א מלוה בשטר און איינס א מלוה בעל פה, פשט, די ציור וואס די מאן זאגט פאר די פרוי התקדשי לי בשטר חוב רעדט זיך פון א מלוה בשטר, די מאן האט ממש א שטר חוב אין די הענט, און ער געבט עס איבער פאר די פרוי. ווייטער די ציור פון או שהיה לו מלוה ביד אחרים והירשה עליהם רעדט זיך אז א מענטש איז געווען שולדיג געלט פארן מאן א מלווה על פה, און יעצט שרייבט די מאן א שטר פאר די פרוי אז פון יעצט און ווייטער וועט זי קענען גובה זיין די חוב, איז היות וואס מען רעדט נישט פון א שטר חוב פון די פרוי נאר מען רעדט פון אן אנדערען שטר חוב האט עס אינגאנצן נישט צו טון מיט אונזער שאלה צו א מקדש במלווה מקודשת צו נישט, איי וואס איז יא די מחלוקת? האט די גמרא געזאגט דאס איז א זייטיגע מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים, לגבי סיי א מלווה בשטר און סיי א מלווה בעל פה. יעצט, וואס איז טאקע די מחלוקת דא? הייבט אן די גמרא מיט די ערשטע חלק מיט די מלווה בשטר, וואס איז די מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים? זאגט די גמרא, במלווה בשטר במאי פליגי? בפלוגתא דרבי ורבנן קמיפלגי. ס'איז א מחלוקת רבי און די חכמים, דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אותיות נקנות במסירה דברי רבי, רבי האלט אז א מענטש האט א שטר חוב, איינער איז אים שולדיג געלט, און ער נעמט די שטר חוב, ער געבט עס פאר א צווייטן, איז עס מוסר פאר א צווייטן, האלט רבי אז ברגע וואס ער האט עס איבערגעגעבן פאר א צווייטן איז יענער קונה די גאנצע שעבוד, די גאנצע חוב, ווייל בעצם וואלט מען געקענט זאגן אז יענער איז נאר קונה די פאפיר, די חוב אליין איז ער נישט קונה, רבי האלט נישט אזוי, רבי האלט אז אותיות נקנות במסירה פשט ווען איינער געבט פאר א צווייטן א שטר חוב איז געבט ער אים נישט נאר די פאפיר נאר ער געבט אים אלעס וואס שטייט אין דעם אויך פשט איז ער מוסר די חוב, און רבי האלט מען קען אזוי קונה זיין א חוב. וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, חכמים האלטן, בין שכתב ולא מסר, בין שמסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב וימסור. פשט חכמים האלטן אז ווען איינער וויל איבערגעבן א חוב פאר א צווייטן, דארף ער אים סיי איבערגעבן די שטר חוב אבער דאס אליין איז נישט גענוג, מען דארף אויך שרייבן א באזונדערע שטר מכירה אז מען געבט איבער פאר יענעם דעם חוב. און ממילא וויל די גמרא זאגן אז אונזער ברייתא רעדט זיך ביי א ציור, וואס דער מאן האט געגעבן א שטר חוב פארן פרוי אבער ער האט נישט צוגעשריבן צו די זייט אויך א שטר מכירה איז מר אית ליה דרבי ר' מאיר האלט כשיטת רבי וואס רבי האלט אז אותיות נקנות במסירה מען דארף נישט צושרייבן א שטר מכירה אין די זייט און פאר דעם האלט ר' מאיר אז די פרוי איז מקודשת ומר לית ליה דרבי חכמים האלטן נישט ווי רבי חכמים פון די ברייתא האלטן אז חוץ פונעם שטר חוב וואלט די מאן אויך געדארפט שרייבן א שטר מכירה און היות עס ווערט נישט געשריבן א שטר מכירה אין די זייט, האט די פרוי גארנישט קונה געווען, איז דערפאר די פרוי נישט מקודשת. אזוי איז איין וועג איינצוזעצן דא די מחלוקת, צווישן ר' מאיר און די חכמים, ואיבעית אימא, אדער זאגט די גמרא נאך אן אופן וואס מען קען דא איינזעצן די מחלוקת, אז דכולי עלמא לית להו דרבי, קיינער האלט נישט ווי רבי, יעדער האלט ווי די חכמים, אז טאמער מען וויל מקנה זיין א חוב פאר א צווייטן, דארף מען איבערגעבן סיי א שטר חוב און סיי א שטר מכירה אויפן חוב, און טאקע פון אזא ציור רעדט די ברייתא, די ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מאן האט געגעבן פארן פרוי סיי סיי די שטר חוב און סיי א שטר מכירה אויפן חוב, נאר וואס? והכא בדרב פפא קמיפלגי, דאמר רב פפא, האי מאן דזבן שטרא לחבריה, צריך למכתב ליה קני לך הוא וכל שעבודיה, פשט רב פפא האלט, אז אפילו ווען א מענטש געבט איבער פאר זיין חבר א שטר חוב און ער שרייבט אויך א שטר מכירה, דאס אליין איז נישט גענוג, נאר מען דארף אריינשרייבן אין די שטר מכירה אז איך געב דיך איבער אלע שעבודים וואס שטייען דא אינעם שטר חוב, ס'איז נישט גענוג אז מען שרייבט פשוט איך פארקויף דיך דעם שטר חוב. און ממילא, ביי אונזער ברייתא רעדט זיך ביי א ציור וואס מען האט דאס נישט געשריבן, איז מר אית ליה דרב פפא. די חכמים האלטן ווי רב פפא, אז היות וואס מען האט עס נישט געשריבן, איז די פרוי נישט מקודשת, ומר לית ליה דרב פפא, רב מאיר האלט נישט ווי רב פפא, רב מאיר האלט מען דארף דאס נישט שרייבן, און ממילא הייסט דאס אז די מאן האט איבערגעגעבן א גוטן שטר חוב פארן פרוי, איז דערפאר זי יא מקודשת. ואיבעית אימא, נאך א תירוץ נאך אן אופן וואס מען קען דא מסביר זיין די מחלוקת רב מאיר און די חכמים, אז דכולי עלמא אית להו דרב פפא, יעדער האלט ווי רב פפא אז מען דארף אריינשרייבן אין די שטר מכירה אז איך געב דיך דא אוועק אלע שעבודים, און טאקע ביי אזא ציור רעדט די ברייתא. נאר וואס דען? וואס איז די מחלוקת ר' מאיר און די חכמים? והכא, בדשמואל קמיפלגי, דאמר שמואל, המוכר שטר חוב לחבירו, וחזר ומחלו, מחול, ואפילו יורש מוחל. פשט שמואל האלט, אז וואס איז טאמער, ראובן איז שולדיג פאר שמעון געלט, איז, שמעון, נעמט דעם שטר חוב, וואס ער האט אויף ראובן, און ער פארקויפט עס פאר לוי. ער פארקויפט עס, ער שרייבט א שטר מכירה, אלעס ווי עס דארף צו זיין. אבער, פונדעסטוועגן, האלט שמואל, אז אפילו נאכדעם וואס ער האט עס פארקויפט, איז נאכאלץ שמעון דא א געוויסע מאן דאמר, פשט די אריגינעלע חוב איז דאך געווען צו שמעון, און ממילא אפילו נאכדעם וואס שמעון האט פארקויפט דעם שטר חוב פאר לוי מיט אלע שעבודים, קען שמעון נאכאלץ מוחל זיין דעם חוב, נישט נאר שמעון, נאר אפילו די יורשים פון שמעון קענען אויך מוחל זיין דעם חוב, און ממילא דאס איז דא די מחלוקת, דמר אית ליה דשמואל, חכמים האלטן ווי שמואל, און ממילא האלטן די חכמים אז ווען א מאן געבט איבער א שטר חוב פאר א פרוי, אפילו האט ער עס איבערגעגעבן מיט אלע פרטים, ער האט געגעבן א שטר מכירה, ער האט אריינגעשריבן אין די שטר מכירה ווי רב פאפא פארלאנגט, פון דעסט וועגן האלטן די חכמים היות וואס די מאן קען נאך אלץ מוחל זיין דעם חוב, איז כאילו די פרוי האט גארנישט באקומען דא, ווייל די פרוי איז גארנישט אזוי זיכער אז זי וועט קענען מיטן שטר חוב עפעס איינמאנען דא, און דערפאר האלטן די חכמים אז די פרוי איז נישט מקודשת. ומר לית ליה דשמואל, ר' מאיר האלט נישט ווי שמואל, ר' מאיר האלט אז נאכדעם וואס מען פארקויפט א שטר חוב קען מען עס נישט מוחל זיין, איז דערפאר אז די מאן האט געגעבן דעם שטר חוב פארן פרוי און ער קען עס נישט שפעטער מוחל זיין, פארשטייט זיך אז זי איז מקודשת. ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא דכולי עלמא אית להו דשמואל, יעדער האלט ווי שמואל, אז די מאן קען מוחל זיין די חוב אפילו נאכדעם וואס ער געבט די שטר חוב פאר די פרוי נאר וואס, והכא באשה קמיפלגי, מר סבר אשה סמכה דעתה, מימר אמרה לא שביק ליה לדידי ומחל ליה לאחריני, פשט ר' מאיר האלט אז אפילו די פרוי ווייסט טאקע אז די מאן קען מוחל זיין די חוב, אבער די פרוי איז זיכער אז די מאן וועט דאס נישט טון, די פרוי איז זיכער, די מאן האט מיך ליב, ער וויל מיך מקדש זיין, ער גייט מיך נישט מוחל זיין די חוב וואס ער האט מיר געגעבן כדי יענער זאל פארדינען, און ממילא אז די פרוי איז זיכער די מאן וועט עס נישט טון, איז פשט אז זי האט באקומען עפעס, און זי האט א זי געבט א ריכטיגע גמירות דעת פאר די קידושין, און דערפאר איז זי טאקע מקודשת. ומר סבר די חכמים האלטן, אשה נמי לא סמכה דעתה, די פרוי איז גארנישט אזוי זיכער אז די מאן וועט נישט מוחל זיין, און ממילא פעלט דאן די גמירות דעת אינעם פרוי, און די פרוי איז זיך נישט גרייט באמת צו מתקדש זיין אויף אזא אופן, דערפאר האלטן די חכמים אז די פרוי איז נישט מקודשת. קומט אויס דאס איז די מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים אין די ברייתא לגבי א מלווה בשטר, יעצט וואס איז זייער מחלוקת לגבי א מלווה על פה, במלווה על פה במאי פליגי, אויך אין א זייטיגע מחלוקת, בדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב, מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלושתן, קנה, פשט ס'דא א דין פון מעמד שלושתן, מעמד שלושתן איז טייטש אז ס'דא דריי מענטשן אין א צימער, ראובן, שמעון און לוי, און שמעון האט ליגן א מנה ביי ראובן'ען, איז זאגט שמעון פאר ראובן, די מנה וואס ביסט מיך שולדיג וואס ליגט ביי דיר, פון יעצט און ווייטער דארפסט עס נישט געבן פאר מיר, נאר געב עס פאר לוי. איז די דין איז, אזא תקנת חכמים איז דא, אז אפילו עס איז נישט געווען דא עפעס א מעשה קנין, פון דעסט וועגן איז דאס חל, פון יעצט און ווייטער דארף דאס ראובן געבן פאר לוי און נישט פאר שמעון. און ממילא זאגט די גמרא, מר סבר, כי קאמר רב הני מילי בפקדון, אבל מלווה לא, פשט חכמים פון אונזער ברייתא האלטן אז דער דין פון מעמד שלושתן איז נאר ביי פיקדון, דהיינו טאמער שמעון האט א פיקדון וואס ער האט געגעבן פאר ראובן ראובן זאל אויפפאסן אויף דעם, און ער זאגט פון יעצט און ווייטער אנשטאט זאלסט מיר צוריק געבן די פיקדון, געב עס צוריק צו לוי, איז דעמאלטס טאקע דאס חל, דעמאלטס איז לוי קריגט די פיקדון און נישט שמעון, אבער וואס טוט זיך ביי הלוואה, אז ראובן איז שולדיג געלט פאר שמעון, און שמעון זאגט געב עס אנשטאט צו מיר צו לוי, איז דא האלטן די חכמים אז דא איז נישט דא די דין פון מעמד שלשתן, פארוואס? ווייל א פקדון איז א זאך וואס איז בעין, און ממילא היות עס איז בעין, איז לוי פארלאזט זיך אז ער גייט טאקע צום סוף קריגן די פקדון פון ראובן'ען, אבער א הלוואה וואס איז נישט בעין, איז לוי איז גארנישט אזוי זיכער אז ער וועט עס צום סוף באקומען, און ממילא דא איז נישט דא א דין פון מעמד שלושתן, און ממילא אונזער ברייתא רעדט זיך טאקע ביי אזא ציור, אז די מאן איז געווען אין א צימער מיטן פרוי, און מיט איינער וואס איז אים שולדיג געלט, און ער האט געזאגט בנוכחות פון אלע דריי האט ער געזאגט, אז פון יעצט און ווייטער אנשטאט זאלסט מיר געבן די געלט, עסטו געבן די געלט פאר די פרוי, איז ביי אזא ציור האלטן די חכמים היות וואס ביי הלוואה איז נישט דא א דין פון מעמד שלושתן, איז די פרוי טאקע נישט מקודשת. ווייטער ומר סבר ר' מאיר האלט לא שנא מלווה ולא שנא פיקדון, ר' מאיר האלט אז די דין פון מעמד שלושתן איז אויך געזאגט געווארן ביי הלוואה, דערפאר האלט ר' מאיר אז די פרוי איז מקודשת. איז על כל פנים האבן מיר נאכנישט קיין ראיה אז דער דין וואס רב האט געזאגט אנפאנג סוגיא אז מקדש במלוה אינה מקודשת אז ס'איז א מחלוקת תנאים. אבער זאגט די גמרא נאכאלץ נימא כתנאי אז לכאורה קען מען זאגן אז די דין פון רב אז מקדש במלוה אינה מקודשת איז א מחלוקת תנאים. וועלכע מחלוקת תנאים? ברענגט די גמרא נאך א ברייתא. שטייט אין די ברייתא התקדשי לי בשטר. טאמער א מאן געט א שטר פאר א פרוי און ער זאגט איך וויל דיר מקדש זיין מיט דער שטר, איז באלד עמיר זעהן וועלכע שטר מ'רעדט דא, ר' מאיר אומר אינה מקודשת, די פרוי איז נישט מקודשת, ור' אלעזר אומר מקודשת, ר' אלעזר זאגט די פרוי איז יא מקודשת, וחכמים אומרים, חכמים זאגן שמין את הנייר, מען דארף בודק זיין די שטר וויפיל די פאפיר פון די שטר איז ווערט, אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת, טאמער ס'איז ווערט א שווה פרוטה איז די פרוי מקודשת, אז נישט נישט. פשט אזוי, וואס האלטן ר' מאיר און ר' אלעזר, עמער באלד זעהן וואס זייער מחלוקת איז, אבער דאס איז קלאר אז ר' מאיר און ר' אלעזר האלטן אז ווען א מענטש געט א שטר פאר א צווייטן, מיינט ער נישט דא מקנה צו זיין די פאפיר, ער מיינט צו מקנה זיין דאס וואס שטייט אינעם פאפיר, איז אויף דעם איז דא א מחלוקת ר' מאיר און ר' אלעזר צו די פרוי איז מקודשת צו נישט, מה שאין כן די חכמים האלטן אז די כוונה דא איז אויך די פאפיר אליין, און ממילא אז די פאפיר איז ווערט א שווה פרוטה די פרוי מקודשת אז נישט נישט. יעצט פון וואסערע שטר רעדט דא די ברייתא? זאגט די גמרא האי שטר היכי דמי, אילימא שטר חוב דאחרים, קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר, פשט טאמער דא רעדט זיך פון א שטר חוב פון א צווייטן, דהיינו די מאן האט א שטר חוב פון א צווייטן איינער איז אים שולדיג געלט, און ער געט יעצט די שטר חוב פארן פרוי און ער וויל איר מקדש זיין מיט דעם, וואס ביי דעם איז דא א מחלוקת אז ר' מאיר זאגט אינה מקודשת, ר' אלעזר זאגט מקודשת, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל וויאזוי קען ר' מאיר דא זאגן אינה מקודשת, א רגע צוריק האט מען געזען א ברייתא וואס דארט זאגט ר' מאיר קלאר אז ווען די מאן איז מקדש די פרוי מיט א שטר חוב דאחרים, איז זי יא מקודשת, אלא נאר, מוז מען אוודאי זאגן אז בשטר חוב דידה, אז דא רעדט זיך א שטר חוב פון די פרוי אליין פשט אז די פרוי איז שולדיג געלט פארן מאן, וואס ביי דעם איז דא א מחלוקת, אז ווען די מאן געט דעם שטר חוב פארן פרוי איז מוחל אויפן חוב, ר' מאיר זאגט זי איז נישט מקודשת, ר' אלעזר זאגט זי איז יא מקודשת, קומט אויס די מחלוקת איז ובמקדש במלוה קמיפלגי, זיי קריגן זיך צו מען קען מקדש זיין במלוה צו נישט, ר' מאיר האלט אז נישט, ר' אלעזר האלט אז יא, איז זעהן מיר אז דער דין צו מקדש במלוה איז מקודשת צו נישט, איז א מחלוקת תנאים, זאגט די גמרא ניין, אמר ר' נחמן בר יצחק, הכא במאי עסקינן, כגון שקידשה בשטר שאין עליו עדים, פשט, דא רעדט מען אינגאנצן נישט פון א שטר חוב, נאר דא רעדט מען פון א שטר קידושין, וואס די שטר קידושין האט נישט קיין עדים, יעצט וואס איז די מחלוקת, איז ר' נחמן יצחק מסביר, ור' מאיר לטעמיה דאמר עדי חתימה כרתי, ר' מאיר האלט ביי גיטין, און הוא הדין ביי אלע אנדערע שטרות וואס פועלן א קנין, האלט ר' מאיר עדי חתימה כרתי, די עיקר איז די עדי חתימה, און ממילא טאמער ס'איז נישט דא קיין חתימה אויפן שטר, איז די פאפיר גארנישט ווערט, די שטר איז גארנישט ווערט, דערפאר זאגט ר' מאיר אז די פרוי איז נישט מקודשת. ור' אלעזר לטעמיה דאמר עדי מסירה כרתי, ר' אלעזר קריגט זיך, ר' אלעזר האלט די עיקר איז נישט די עדים וואס חתמ'נען דעם שטר, נאר די עיקר איז די עדי מסירה, וואס זעהן צו ווי מען געבט איבער דעם שטר פארן פרוי, איז דא אז ס'איז דא עדי מסירה, איז די פרוי יא מקודשת, איז דאס איז די מחלוקת דא צווישן ר' מאיר און ר' אלעזר, ווייטער וואס האלטן די חכמים, ורבנן מספקא להו, אי כר' מאיר, אי כר' אלעזר, זיי האבן א ספק ווי וועמען די הלכה, און ממילא לגבי די שטר אליין היות עס איז נישט דא אויף דעם קיין חתימה, האלטן די חכמים אז די פרוי איז נאר מקודשת מספק, פשט, די שטר אליין קען איר נישט מקדש זיין, הילכך פאר דעם זאגן די חכמים, שמין את הנייר, אם יש בו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת. פשט חכמים האלטן, מען דארף אפשאצן די פאפיר אליין טאמער די פאפיר איז ווערט א שוה פרוטה איז זי סתם אזוי מקודשת און אז נישט איז זי נישט מקודשת עכ"פ נישט בתורת וודאי נאר בתורת ספק. דאס איז איין וועג מסביר צו זיין דא די מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' אלעזר. ואי בעית אימא, נאך א אופן ווי מען קען דא מסביר זיין די מחלוקת, כגון שכתבו שלא לשמה, אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'האט געשריבן א שטר קידושין שלא לשמה, ובדריש לקיש קמיפלגי, און די מחלוקת ר' מאיר ר' אלעזר, איז די דין וואס ריש לקיש האט געזאגט דבעי ריש לקיש, ווייל ריש לקיש האט געהאט אן איבעיא שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה מאי, וואס איז ביי א שטר קידושין וואס מ'האט געשריבן שלא לשמה, און וואס איז די ספק? פון איין זייט קען מען זאגן הוויה ליציאה מקשינן, מה יציאה בעינן לשמה, אף הוויה נמי בעינן לשמה, פשט, ס'דאך דא די באקאנטע היקש הוויה ליציאה, שטייט אין די תורה ויצאה והיתה, די תורה איז מקיש גיטין צו קידושין, איז אזוי ווי גיטין דארף געשריבן ווערן לשמה, דאס לערנט מען ארויס אין א פסוק, לה לשמה, איז די זעלבע זאך, קידושין דארף אויך געשריבן ווערן לשמה, איז אויב אזוי, א שטר קידושין וואס מען האט נישט געשריבן לשמה, קען מען נישט ניצן, או, אדער קען מען זאגן ניין, דילמא הוויות להדדי מקשינן, מה הוויה דכסף לא בעינן לשמה, אף הוויה דשטר לא בעינן לשמה, פשט אפשר איז מען מקיש אלע הוויות, פשט וויאזוי קען מען מקדש זיין א פרוי בכסף בשטר ובביאה, יעצט בכסף, כסף דארף דאך זעכער נישט געדרוקט ווערן לשמה פון דעם פרוי, איז אפשר איז מען מקיש די דריי סארט קידושין'ס איינס מיטן צווייטן, אזוי ווי כסף דארף נישט געדרוקט ווערן לשמה, איז די זעלבע זאך ווען מען איז מקדש בשטר דארף די שטר אויך נישט געשריבן ווערן לשמה, אזא ספק האט ריש לקיש געהאט, אבער בתר דבעיא הדר פשטה, ויצאה והיתה, מקיש הוויה ליציאה, פשט צום סוף האט ריש לקיש פושט געווען דעם ספק, אז היות אז די גאנצע דין פון קידושי שטר לערנט מען דאך ארויס פון דעם היקש, פון הויה ליציאה, און ממילא אזוי ווי יציאה אזוי ווי א גט דארף געשריבן ווערן לשמה, איז די שטר קידושין מוז אויך געשריבן ווערן לשמה, און ממילא צוריק צו אונזער מחלוקת, מר אית ליה דריש לקיש, ר' מאיר האלט ווי ריש לקיש אז ס'דארף געשריבן ווערן לשמה, און ממילא טאמער ס'איז נישט געשריבן געווארן לשמה, האלט ר' מאיר די פרוי איז נישט מקודשת, און מר לית ליה דריש לקיש, ר' אלעזר האלט נישט ווי ריש לקיש, רבי אלעזר האלט אז סדארף נישט געשריבן ווערן לשמה, דערפאר האלט רבי אלעזר אז די פרוי איז יא מקודשת ואיבעית אימא אדער קען מען זאגן א אנדערע מחלוקת איז דא דא אז וואס אז דכולי עלמא אית להו דריש לקיש יעדער האלט ווי ריש לקיש אז סדארף געשריבן ווערן לשמה נאר וואס והכא במאי עסקינן שכתבו לשמה ושלא מדעתה סרעדט זיך אז מהאט געשריבן די שטר קידושין לשמה פשט בשעת מהאט געשריבן די שטר קידושין האט מען אינזינען געהאט לשם די פרוי אבער סאיז געווען שלא מדעתה פשט די מאן האט זיך נישט דורך גערעדט מיט די פרוי האט איר נישט געבעטן רשות פאר ער האט געשריבן די שטר קידושין איז וואס די מחלוקת דא? ובפלוגתא דרבא ורבינא ורב פפא ורב שרביא קמיפלגי, דאיתמר, מיר האבן געלערנט כתבו לשמה ושלא מדעתה וואס איז טאקע אזא ציור אז מען האט געשריבן א שטר לשמה אבער שלא מדעתה איז רבא ורבינא אמרי מקודשת רבא און רבינא זאגן אז די פרוי איז מקודשת פארוואס ווייל זיי לערנען עס ארויס פון א גט אז אזוי ווי א גט דארף מען נישט האבן די דעת פונעם אישה איז דא אויך דארף מען נישט האבן דעם דעת פונעם אישה ווייטער רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת אז זי איז נישט מקודשת פארוואס זיי לערנען עס אויך ארויס פון א גט אז אזוי ווי א גט דארף מען האבן דעת מקנה, וואס ביי א גט איז די מקנה די מאן, איז דא אויך ביי קידושין דארף מען האבן דעת מקנה וואס די ביי א קידושין איז דאך די מקנה די פרוי, איז מילא דארף עס יא געשריבן ווערן לדעתה, און מילא קען מען זאגן אז דאס איז אויך די מחלוקת ר' מאיר ר' אלעזר, ביי א ציור וואס מען האט נישט געשריבן לדעתה, איז ר' מאיר האלט ווי רב פפא רב שרביא אז אינה מקודשת ווייל ס'איז נישט געשריבן געווארן לדעתה, און ר' אלעזר האלט ווי רבא ורבינא אז זי איז מקודשת ווייל אפילו ס'איז נישט געשריבן געווארן לדעתה, איז קען מען נאכאלץ מקדש זיין אן אישה מיט אזא סארט שטר. איז ווייטער, האמיר נישט א מחלוקת תנאים צו מקדש במלווה איז מקודשת צו נישט, און מילא זאגט די גמרא, נימא כהני תנאי, אפשר בכל זאת איז יא דא תנאים וואס קריגן זיך אין דעם ענין, דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אז א פרוי וואס געבט גאלד פאר א פאכמאן וואס מאכט צירונגען, און זי זאגט אים, עשה לי שירים נזמים וטבעות, מאך מיך שירים איז אזא צירונג וואס מ'גייט אויף די פיס, נזמים איז א נאז באנד אדער א רינגל, ואקדש אני לך, פשט דו מאך מיך די צירונגען, און די ארבעט וואס דו לייגסט אריין, דאס העט זיין פאר מיר א קידושין אזוי על איך נתקדש ווערן פאר דיר, איז די דין איז כיוון שעשאן מקודשת, דברי ר' מאיר, ברגע וואס די אומן האט עס געמאכט, ער האט געמאכט די צירונגען, איז די פרוי מקודשת וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, ווילאנג סקומט נישט אן געלט אין איר האנט איז זי נישט מקודשת, און די גמרא פרעגט גראד האי ממון היכי דמי, פון וואסערע געלט רעדט מען דא, אילימא אותו ממון, עסטו וועלן זאגן מ'רעדט פון די צירונגען, פשט אז ר' מאיר האלט ברגע וואס די בעל מלאכה האט געענדיגט מאכן די צירונגען איז די פרוי מקודשת, חכמים זאגן ניין, מען דארף קודם צוריק געבן די צירונגען פאר די פרוי נאר נאכדעם ווערט זי מקודשת, זאגט אבער די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל מכלל דתנא קמא סבר אפילו אותו ממון נמי לא, אלא במאי בו מקדשה, פשט אויב אזוי קומט אויס אז לויט די תנא קמא לויט ר' מאיר איז ווערט די פרוי נתקדש אפילו פאר די בעל מלאכה געבט איר צוריק די צירונגען, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא וויאזוי? לכאורה די צירונגען איז דאך נאך ביים בעל מלאכה, איז נישט געווען דא קיין מעשה קידושין, איז וויאזוי ווערט די פרוי נתקדש ווען די בעל מלאכה האט געענדיגט מאכן די צירונגען ביי זיך אין ארבעט, אלא לאו, נאר וואס דען, מוז מען אוודאי זאגן, אז בממון אחר, פשט, דער ממון וואס די חכמים זאגן, רעדן זיי פון זייטיגע געלט. פשט, ר' מאיר האלט, אז ברגע וואס די בעל מלאכה ענדיגט מאכן די צירונגען און געט עס צוריק פאר די פרוי, ווערט זי מקודשת. חכמים זאגן ניין, אז מען געט צוריק די צירונגען פאר די פרוי ווערט מען נאכנישט מקודשת, נאר דער מאן דארף געבן, חוץ פון די צירונגען דארף ער איר אויך געבן געלט, אז ער געט איר געלט, קען ער איר מקדש זיין מיט די געלט, און ממילא איז שמע מינה, במקדש במלוה קמיפלגי, זעהט מען אז די מחלוקת רבי מאיר און די חכמים איז א מחלוקת צו מ'קען מקדש זיין במלוה צו נישט, וויאזוי זעהט מען אז דאס איז די מחלוקת, די גמרא מסביר, וסברי דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד הסוף, פשט, ס'דא א מחלוקת, ווען איינער נעמט א בעל מלאכה און ער צאלט אים צו ארבעטן, איז ווען ווערט מען מחיוב צו צאלן פארן בעל מלאכה, איז ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז ישנה לשכירות מתחילה ועד הסוף, פשט למשל דא, די פרוי האט געבן גאלד פארן בעל מלאכה, די בעל מלאכה זאל מאכן פון דעם צירינגען, איז ברגע וואס די בעל מלאכה הייבט אן ארבעטן, לאמיר זאגן ער האט געארבעט א שעה, איז אים די פרוי שולדיג צוואנציג דאלער, לאמיר זאגן מען באצאלט צוואנציג דאלער א שעה, נאך א שעה איז זי שולדיג צוואנציג דאלער, נאך צוויי שעה, פערציג דאלער, נאך דריי שעה, זעכציג דאלער, און אזוי איז זיך עס מצטבר מער און מער און מער, און צום סוף, ווען מען גיבט איבער די צירינג צאלט מען אויף דעם גאנצן חוב, אבער יעדע רגע, געשעט נאך א חוב די חוב ווערט גרעסער און גרעסער וואס א שעה גייט אריבער איז אויב אזוי קומט אויס אז דער בעל מלאכה וואס האט געמאכט די צירונגען פאר די פרוי יעדע שעה וואס ער האט געארבעט איז די פרוי אים געווארן שולדיג מער און מער געלט והויא מלוה קומט אויס יעצט אז דער בעל מלאכה וויל מקדש זיין די פרוי מיט די געלט וואס זי איז אים שולדיג איז דאך עס נישט מער ווי א מלוה ווייל די געלט איז געלט וואס זי איז אים שולדיג און ער איז מוחל אויף די געלט איז אויב אזוי מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר המקדש במלוה מקודשת און מר סבר המקדש במלוה אינה מקודשת פשט לכאורה דאס איז טאקע די מחלוקת דא, ר' מאיר האלט המקדש במלוה מקודשת, און ממילא אפילו טאקע עס איז א מלוה, די פרוי איז מקודשת, חכמים זאגן ניין, אז מקדש במלוה איז אינה מקודשת און דערפאר דארף מען צולייגן זייטיגע געלט, אייגענע געלט, אז מ'לייגט נישט צו אייגענע געלט איז די פרוי נישט מקודשת, זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא מקדש במלוה אינה מקודשת, יעדער האלט ווי רב אז מען קען נישט מקדש זיין במלוה נאר וואס, והכא בישנה לשכירות מתחילה ועד הסוף קמיפלגי, מר סבר, אינה לשכירות אלא לבסוף. און מר סבר ישנה לשכירות מתחילה ועד הסוף. פשט, זאגט די גמרא, חכמים האלטן, אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט, אז ווען א מענטש נעמט א בעל מלאכה, יעדע שעה וואס די בעל מלאכה ארבעט, ווערט דער מענטש מחיוב צו צאלן אויפן שעה, אדער אויף די ארבעט, און ממילא הייסט עס טאקע א ענין פון א מלווה, מען קען נישט מקדש זיין במלווה, דערפאר האלטן די חכמים אז דער בעל מלאכה וויל מקדש זיין די פרוי, דארף ער צולייגן אייגענע געלט. אזוי האלטן די חכמים. מה שאין כן ר' מאיר, ר' מאיר האלט ניין, ר' מאיר האלט אינה לשכירות אלא בסוף. פשט ר' מאיר האלט אז ווען א מענטש נעמט א בעל מלאכה זאל ארבעטן פאר אים, איז נישט פשט יעדע מינוט וואס ער ארבעט יעדע שעה וואס ער ארבעט ווערט די פרוי שולדיג מער און מער און מער געלט, ס'ארבעט נישט אזוי, נאר וואס די בעל מלאכה ארבעט און ווען ער ענדיגט די גאנצע ארבעט און געבט צוריק די צירונג פאר די פרוי, דעמאלטס ברגע וואס ער געבט איר עס צוריק ווערט זי מחיוב צו צאלן די גאנצע חוב וואס זי איז אים שולדיג, און ממילא היות וואס זי איז נישט שולדיג ביז יעצט זי ווערט הערשט נאר שולדיג נאכדעם וואס די בעל מלאכה געבט צוריק די צירונגען, האלט ר' מאיר, דאס הייסט נישט מקדש במלוה, ווייל ס'איז נישט א זאך וואס זי איז שולדיג פון פריער, זי גייט יעצט שולדיג ווערן ווען ער געט איר די צירונגען, פשט ער געט איר די שבח וואס ער האט משביח געווען, ער געט איר די צירונגען, און יעצט דארף זי באצאלן אויף דעם, איז דאס הייסט נישט מקדש במלוה, דערפאר האלט ר' מאיר טאקע אז די פרוי איז מקודשת, היות טאקע וואס דאס איז נישט מקדש במלוה, אבער אוודאי איז יעדער מודה אז מקדש במלוה אינה מקודשת, דאס איז איין אופן וואס מ'קען דא מסביר זיין די מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, ואיבעית אימא, נאך א וועג ווי מ'קען דא מסביר זיין די מחלוקת, אז דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, און מקדש במלוה אינה מקודשת, פשט מ'קען זאגן אז סיי ר' מאיר סיי די חכמים האלטן אז ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, פשט יעדע שעה וואס די אומן לייגט דא אריין אין די צירונגען ווערט די פרוי שולדיג נאך און נאך געלט, און ממילא הייסט עס אוודאי מקדש במלוה און ביי אזא אופן איז אוודאי אינה מקודשת, נאר וואס? והכא די ברייתא רעדט זיך ביי א ציור באומן קונה בשבח כלי קמיפלגי, מר סבר אומן קונה בשבח כלי, און מר סבר אין אומן קונה בשבח כלי. פשט דא רעדט זיך נישט א געהעריגע ציור. דא רעדט זיך נישט א ציור אז די פרוי צאלט די בעל מלאכה אויף די שעות וואס ער לייגט אריין. נאר וואס? דא רעדט זיך אז ס'איז געגאנגען אויף אן אופן פון קבלנות. פשט אז מ'האט אפגעמאכט א פרייז פון פריערט. די פרוי האט אפגעמאכט מיטן בעל מלאכה, איך וועל דיר באצאלן הונדערט דאלער, און דו גייסט מיך מאכן פון די גאלד וואס איך געב דיך צירונגען. איז דא ביי אזא אופן וואס א מענטש האט אפגעמאכט א פרייז פון פריערט, איז ר' מאיר האלט אז דא איז עס אנדערש ווי א ארבעט אויף א שעה, ווען א מענטש ארבעט אויף א שעה איז פשט דו ביסט יעצט יענעמס אן ארבעטער, איז יעדע שעה וואס דו לייגסט אריין איז דער יענער שולדיג נאך און נאך געלט, דא איז אבער אנדערש, דא אז זי האט זיך אונטערגענומען צו צאלן הונדערט דאלער פאר די ארבעט וואס ער גייט אריינלייגן, איז נישט פשט אז יעדע שעה וואס ער ארבעט ארבעט ער פאר איר, נאר ער ארבעט פאר זיך אליין, ער נעמט די גאלד וואס ער האט באקומען, ער איז עס משביח. און ווי לאנג זי צאלט אים נישט איז די שבח זיינס, שפעטער ווען ער ענדיגט ארבעטן געט ער עס פאר די פרוי, און די פרוי באצאלט אים אויף די שבח. און ממילא, דאס הייסט נישט מלווה, די פרוי איז גארנישט געווען שולדיג ביז יעצט, נאר נאכדעם וואס ער געט איר צוריק די צירונגען ווערט זי שולדיג. איז פארדעם ביי אזא אופן האלט ר' מאיר אז די פרוי איז מקודשת. מה שאין כן די חכמים האלטן אז אין אומן קונה בשבח כלי, חכמים האלטן אז אפילו מ'האט אפגעמאכט א פרייז אנפאנג הונדערט דאלער לאמיר זאגן, און נישט פשט אז ווען די בעל מלאכה ארבעט איז די שבח זיינס, נאר אז אנשטאטס צאלן אויפן שעה מאכט מען אפ א פרייז פריערט, איז לאמיר זאגן ער גייט ארבעטן צען שעה און זי האט זיך אונטערגענומען צו צאלן הונדערט דאלער איז דו טייל אליין איין אז צען שעה איז הונדערט דאלער גייט ער פארדינען צען דאלער א שעה, אבער נישט פשט אז די פרוי ווערט נאר שולדיג צום סוף, נישט פשט אז די שבח איז די בעל מלאכה'ס ביזן סוף, נאר דא איז עס אויך בעצם פונקט ווי יעדע ארבעטער, פשט פונקט ווי א ארבעטער אויף א שעה, און דערפאר האלטן די חכמים אז היות וואס ס'איז פונקט ווי יעדע ארבעטער איז פשט די פרוי איז שולדיג די געלט נאך בשעת וואס די ארבעטער ארבעט פשט אויף יעדן שעה איז זי אים שולדיג צען דאלער פשט ס'איז נישט מער ווי א מקדש במלוה און מקדש במלוה אינה מקודשת דערפאר האלטן די חכמים אז די פרוי איז טאקע נישט מקודשת. ואיבעית אימא, נאך אן אופן וואס מ'קען מסביר זיין דא די מחלוקת, אז דכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי, וישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ומקדש במלוה אינה מקודשת פשט יעדער האלט אז אין אומן קונה בשבח כלי די אומן די בעל מלאכה איז די שבח נישט זיינס אפילו דארט ווי ס'געווען קבלנות און פארשטייט זיך דארט ווי ס'נישט געווען קבלנות האלט יעדער אז ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף און יעדער האלט מקדש במלוה אינה מקודשת און ממילא ביי די אלע ציורים וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט אוודאי וואלט יעדער מודה געווען אז די פרוי איז נישט מקודשת ווייל מ'קען נישט מקדש זיין במלוה נאר וואס והכא במאי עסקינן כגון שהוסיף לה נופך משלו, דא רעדט זיך אז די פרוי לאמיר זאגן האט באצאלט אז די בעל מלאכה זאל מאכן פאר איר צירונגען, און ער אנשטאטס פשוט מאכן צירונגען האט צוגעלייגט א שיינע שטיינדעלע דארט, ער האט אריינגעלייגט א שטיינדעל פון זיין טאש אריין אין די צירונגען אריין, איז דמר סבר, רבי מאיר האלט, מלוה ופרוטה דעתיה אפרוטה, רבי מאיר האלט אז ווען ער איז איר מקדש מיט א מלוה און א פרוטה, דא איז דאך דא א מלוה מיט א פרוטה, פשט די הונדערט דאלער וואס זי דארף אים באצאלן איז א מלוה, און די שטיינדעלע וואס ער האט צוגעלייגט, דאס איז א פרוטה וואס ער האט צוגעלייגט. איז ביי אזא ציור האלט ר' מאיר, אז די דעת פון די מאן ווען ער געבט איר צוריק דאס קייטל, אדער די צירונג, איז אויף די פרוטה וואס ער האט דא צוגעלייגט. און ממילא האלט ר' מאיר די פרוי איז מקודשת. און מר סובר, חכמים האלטן דעתיה אמלוה, אז ניין, זיין עיקר כוונה איז איר צו מקדש זיין, מיט די גאלד אליין מיט די צירונגען אליין, ער האט צוגעלייגט א שטיינדל ווייל ער האט געוואלט זיין א שיינע איד, און ממילא מען קען נישט מקדש זיין במלוה, האלטן די חכמים אז זי איז טאקע נישט מקודשת. זאגט די גמרא, ובפלוגתא דהני תנאי, אז די מחלוקת צו מקדש במלוה ופרוטה איז דעתיה אפרוטה צו דעתיה אמלוה איז א מחלוקת פון אנדערע תנאים דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, טאמער א מאן האט געזאגט פאר א פרוי בשכר שעשיתי עמך, איך וויל דיך מקדש זיין מיט געלט וואס איך האב געדארפט פארדינען וואס דו ביסט מיר שולדיג, פשט, לאמיר זאגן אזא ציור, די פרוי האט געזאגט פארן מאן מאך מיך א צירונג, און די מאן האט שוין געמאכט די צירונג, ער האט איר צוריק געגעבן די צירונג, אבער די פרוי האט נאכנישט באצאלט, און די מאן זאגט מיט די געלט וויל איך דיר מקדש זיין, איז אינה מקודשת, דא איז קלאר אז די פרוי איז נישט מקודשת, ווייל דאס איז א פשוטע מקדש במלוה, אבער וואס איז טאמער די מאן האט געזאגט בשכר שאעשה עמך, פשט, די מאן האט נאכנישט געארבעט פאר די פרוי, ער גייט הערשט מאכן די צירונגען און ער וויל איר מקדש זיין מיט די צירונגען, איז דא זאגט די תנא קמא מקודשת, די פרוי איז יא מקודשת, פארוואס וועלן מיר באלד זעהן, תנא קמא האלט אז אינה לשכירות אלא לבסוף, און ממילא דאס הייסט נישט מקדש במלוה, איז פאר דעם קען מען מקדש זיין א פרוי מיט אזא אופן, ר' נתן אומר ר' נתן קריגט זיך, און ר' נתן האלט בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת וכל שכן, בשכר שעשיתי עמך, פשט ר' נתן האלט אז ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, און ממילא האלט ר' נתן אז אפילו טאמער די בעל מלאכה האט נאכנישט געמאכט די צירונגען קען ער איר אויך נישט מקדש זיין מיט די צירונגען, ווייל ס'הייסט אויך מקדש במלווה. רבי יהודה הנשיא אומר, רבי יהודה הנשיא זאגט כמעט פונקט ווי ר' נתן, זאגט ער באמת אמרו בין בשכר שעשיתי בין בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, פשט לגבי די חלק האלט ער פונקט ווי ר' נתן, אבער ס'דא איין נקודה וואס ער קריגט זיך מיט ר' נתן, אז רבי יהודה הנשיא האלט ואם הוסיף לה נופך משלו מקודשת אז טאמער מ'לייגט צו א שטיינדעלע דעמאלטס איז די פרוי יא מקודשת איז משמע ר' נתן האלט אז נישט. יעצט זאגט די גמרא בין תנא קמא לר' נתן איכא בינייהו שכירות די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' נתן איז גאנץ פשוט אז תנא קמא האלט אינה לשכירות אלא לבסוף און ממילא הייסט עס נישט מקדש במלווה קען מען מקדש זיין א פרוי מיט צירונגען און ר' נתן האלט ניין יש שכירות מתחילה ועד סוף. און ממילא קען מען נישט מקדש זיין מיט די ארבעט וואס מ'לייגט אריין די צירונגען. איז דאס די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' נתן. אבער וואס איז די מחלוקת צווישן ר' נתן און ר' יודא הנשיא? בין ר' נתן און ר' יודא הנשיא, איכא בינייהו מלווה ופרוטה, מוז מען זאגן די מחלוקת איז טאקע ביי מלווה ופרוטה, דארט ווי די מאן האט געגעבן פארן פרוי סיי א מלווה און סיי א פרוטה, מר סבר מלווה ופרוטה דעתיה אמלווה. ר' נתן האלט אז די עיקר כוונה פונעם מאן איז צו מקדש זיין במלווה מיט די צירונגען אליין און דערפאר איז די פרוי נישט מקודשת. ומר סבר רבי יהודה הנשיא האלט, דעתיה אפרוטה, אז די עיקר כוונה זיינע איז צו מקדש זיין מיטן פרוטה מיטן שטיינדל וואס ער האט דא מוסיף געווען, און ממילא האלט ער אז ביי אזא ציור איז די פרוי יא מקודשת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי, איך בין דיר מקדש מיט א גלעזל וויין, און שפעטער זעט מען ס'איז א גלעזל האניג, אדער של דבש ונמצא של יין, שפעטער זעט מען ס'איז א גלעזל וויין, אדער בדינר זה של כסף ונמצא של זהב, ער זאגט איר איך געב דיר א זילבערנע דינר און מ'זעט שפעטער ס'איז גאלד, אדער פארקערט של זהב ונמצא של כסף, אדער על מנת שאני עשיר ונמצא עני, די מאן זאגט איך בין דיר מקדש על מנת כ'בין א רייכער, צום סוף זעט מען ער איז א ארעמאן, אדער עני ונמצא עשיר, איז ביי די אלע ציורים אינה מקודשת איז די פרוי נישט מקודשת, פארוואס? ווייל היות וואס די מאן האט געזאגט איין זאך האט געטון א צווייטע זאך איז א מקח טעות איז די גאנצע זאך בטל, ר' שמעון אומר, ר' שמעון קריגט זיך, ר' שמעון האלט אם הטעה לשבח מקודשת, פשט לאמיר גיין צו די ציור פון א גאלדענע מטבע און א זילבערנע מטבע. תנא קמא האלט נישט קיין חילוק צו די מאן האט געזאגט גאלד און האט געגעבן זילבער, צו ער האט געזאגט זילבער און האט געגעבן גאלד, איז ביידע הייסט א מקח טעות, האסט געזאגט איין זאך האסט געטון א צווייטע זאך. ר' שמעון האלט אז טאמער ס'איז לשבח, פשט טאמער די מאן האט געזאגט זילבער און האט געגעבן גאלד, דארט אוודאי די פרוי מקודשת, נאר פארקערט, טאמער האט געזאגט גאלד און האט געגעבן זילבער, דאס איז א מקח טעות דארט איז די פרוי נישט מקודשת. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, התקדשי לי בכוס זה, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי איך בין דיר מקדש מיט דעם גלעזל, איז תני חדא אין איין ברייתא האמער געלערנט אז בו ובמה שבתוכו, אז ער האט געמיינט צו מקדש זיין סיי מיטן גלעזל און סיי מיט די משקה וואס ליגט אינעווייניג, און ממילא ביידע באלאנגען טאקע צו די פרוי, און טאמער די גלעזל מיט די משקה צוזאמען ווערט א שווה פרוטה, איז די פרוי מקודשת, אזוי שטייט אין איין ברייתא, ותניא אידך אין אן אנדערע ברייתא שטייט, בו ולא במה שבתוכו, אז די גלעזל אליין, דאס איז מקדש די פרוי אבער וואס ליגט אינעווייניג נישט, און ממילא, טאמער די גלעזל איז ווערט א שווה פרוטה איז די פרוי מקודשת אז נישט נישט. ותניא אידך אין א דריטע ברייתא האט מען געלערנט, במה שבתוכו ולא בו, אז נאר מיט דאס וואס ליגט אין די גלעזל איז ער איר מקדש, און ממילא לאמיר זאגן ס'איז א גלעזל וויין, ער געבט עס פארן פרוי, די פרוי דארף אויסטרינקען די וויין, צוריקגעבן די גלעזל פארן מאן, ווייל ער האט געמיינט צו מקדש זיין נאר מיט די וויין, און טאקע טאמער די וויין איז ווערט א שווה פרוטה די פרוי מקודשת א נישט נישט מען קוקט אינגאנצן נישט אויפן גלאז אזוי דא דריי ברייתות זאגט די גמרא ולא קשיא בעצם די דריי ברייתות זענען זיך נישט סותר נאר הא במיא הא בחמרא הא בציהרא פשט ס'ווענדט זיך וואס ליגט אינעם גלאז טאמער אינעם גלאז ליגט וואסער וואסער האט נישט קיין שום חשיבות איז זעכער אז דער מאן האט נישט געוואלט מקדש זיין מיט וואסער איז אוודאי פשט ער האט געוואלט מקדש זיין מיט די גלאז דערפאר טאקע קען זי האלטן די גלאז און טאמער די גלאז איז ווערט א שווה פרוטה איז זי מקודשת ווייטער וואס איז טאמער ס'ליגט וויין אינעם גלעזל? איז דא איז ווען א מענטש געבט א גלעזל וויין פאר א צווייטן נארמאל די סדר איז געווען אז מ'האט געטרינקען די וויין צוריק געגעבן די גלאז איז דא איז אויך אזוי פארדעם זאגט די ברייתא אז מ'קוקט אויף וואס ליגט אינעם גלעזל נישט אויפן גלעזל אליין ווייל ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'האט געבן וויין איז טאמער די וויין איז ווערט א שווה פרוטה די פרוי מקודשת אז נישט נישט ווייטער די דריטע ברייתא האט זיך גערעדט ביי פיש יויך וואס די דרך איז אז פיש יויך נעמט א לאנגע צייט צו עסן מ'טונקט איין אין דעם ברויט און ס'נעמט א לאנגע צייט צו עסן ממילא א מענטש געבט פאר א צווייטע מענטש א גלעזל פיש יויך, ערווארט ער נישט פון דער אנדערע מענטש זאל אים צוריק געבן די גלעזל, נאר די סדר איז מען געבט סיי די גלעזל סיי די פיש יויך, איז ביי אזא ציור זאגט טאקע די ברייתא אז סיי די גלעזל און סיי די פיש יויך אינעווייניג ביידע גייען צום פרוי, און טאמער צוזאמען זענען זיי ווערט א שווה פרוטה די פרוי מקודשת און א נישט נישט, זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה, אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת אז דער רבי שמעון האט זיך געקריגט אויפן תנא קמא, און דער רבי שמעון האט געהאלטן אז טאמער דער מאן האט געזאגט זילבער און האט געבן גאלד איז די פרוי יא מקודשת, פרעגט די גמרא איז דען אזוי? ולית ליה לר' שמעון יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, שניהם יכולין לחזור בהם, אלמא איכא דניחא ליה בחלא, ואיכא דניחא ליה בחמרא? פשט, ס'דא א משנה בבא בתרא, אז טאמער איינער האט געזאגט פאר זיין חבר, איך פארקויף דיר עסיג, און שפעטער זעט מען אז ס'איז וויין, אדער ער זאגט איך פארקויף דיר וויין, און שפעטער זעט מען אז ס'איז עסיג, איז ביי ביידע אופנים, זאגט דאך די משנה, איז די מכר בטל, פארוואס? איי, זאל דער מוכר קענען טענה'ן, כ'האב דיר געזאגט עסיג, און האסט געטראפן וויין, איז פריי דיך, וויין איז בעסער פון עסיג. אבער פון דעסט וועגן זאגט די משנה אז ס'איז נישט אזוי, ווייל ס'איז דא אמאל א מענטש וואס דארף עסיג, ער דארף עסיג, וואס געסטו מיר יעצט וויין? און ממילא לכאורה דא זאל מען אויך זאגן די זעלבע זאך, א מאן האט געזאגט פאר א פרוי איך גיב דיר זילבער, און צום סוף האט ער איר געגעבן גאלד, האט דאך נישט געגעבן וואס ער האט געזאגט, וואלט געדארפט זיין אז ס'א מקח טעות אפילו טאקע גאלד איז בעסער פון זילבער, איז פארוואס האלט ר' שמעון דא איז אנדערש? פארוואס האלט ר' שמעון ביי אזא ציור אז די פרוי איז מקודשת הכא נמי איכא ניחא ליה בכספא ולא ניחא ליה בדהבא, איז דא אזא זאך א פרוי וואס וויל דווקא זילבער נישט גאלד, און פארוואס ביי אזא ציור זאגט ר' שמעון אז די פרוי איז מקודשת? ענפערט די גמרא, אמר רב שימי בר אשי, אשכחתיה לאביי דיתיב וקמסבר ליה לבריה, איך האב געטראפן אביי אז אביי האט מסביר געווען אונזער משנה פאר זיין זון, האט ער אים מסביר געווען אזוי הכא במאי עסקינן, כגון שאמר לשלוחו, הלוויני דינר של כסף ולך וקדש לי אשה פלונית, והלך והלווה של זהב, מר סבר קפידא, ומר סבר מראה מקום הוא לו. פשט, אביי האט מסביר געווען די משנה אזוי, אז דא רעדט זיך, אז א מענטש האט געזאגט פאר א שליח, גיי זיי מיר מקדש א פרוי, כ'האב נישט קיין געלט אויף מיר, לייג מיר אויס די געלט, און זיי מקדש די פרוי, אבער וואס? דער מענטש האט געזאגט פארן שלוח, לייג אויס א זילבערנע מטבע, יעצט איז געגאנגען דער שלוח האט אויסגעלייגט א גאלדענע מטבע, איז תנא קמא האלט אז ווען דער משלח האט געזאגט פארן שלוח א זילבערנע מטבע איז ער מקפיד ס'זאל זיין דווקא זילבער נישט גאלד, און ממילא אז ער האט געגעבן גאלד איז די פרוי נישט מקודשת, מה שאין כן ר' שמעון האלט ניין, ר' שמעון האלט אז אוודאי דער משלח וואלט געקענט באשטיין אז דער שלוח זאל געבן גאלד, ווייל ס'איז א חשיבות פאר אים ער גייט מקדש זיין א פרוי מיט גאלד איז בעסער ווי זילבער, אבער וואס ער האט נישט געוואלט מטריח זיין דער שלוח אבער אז דער שלוח האט גענוצט גאלד איז געזונטערהייט, און דערפאר זאגט טאקע ר' שמעון ביי אזא ציור אז די פרוי איז יא מקודשת, דאס איז די מחלוקת ביי אונזער משנה, אבער וואס? פרעגט די גמרא אפאר קשיות אויף דעם, קודם כל, אי הכי, התקדשי לי, התקדשי לו מיבעי ליה, פשט אויב אזוי, וואס איז פשט אין די משנה אז די משנה זאגט התקדשי לי, טאמער מען רעדט דא פון א משלח מיט א שליח, און די שליח רעדט צום פרוי, וואלט די שליח געדארפט זאגן פארן פרוי התקדשי לו, נישט התקדשי לי, ער איז דאך מקדש די פרוי פאר די משלח. און די זעלבע זאך שטייט אז ר' שמעון זאגט אז הטעה לשבח, טאמער ער האט איר מטעה געווען לשבח פשט ער האט איר געזאגט ס'איז זילבער און צום סוף איז זי געוואויר געווארן אז ס'איז גאלד זאגט ר' שמעון איז זי מקודשת. פארוואס שטייט הטעה לשבח? הטעהו לשבח מיבעי ליה, ווער האט מטעה געווען וועם? די שליח האט מטעה געווען די משלח. די שליח האט געגעבן גאלד און די משלח האט געהייסן געבן זילבער. איז שטימט די לשון אויך נישט. די זעלבע זאך וואס שטייט אין משנה נמצא אז טאמער מ'האט געזען, מ'האט געטראפן, אז די מטבע איז פון גאלד, דעמאלטס איז תנא קמא זאגט זי נישט מקודשת און רבי שמעון זאגט אז יא, וואס טייטש נמצא? מעיקרא נמי דזהב הוה, נמצא מיינט אז מען האט נישט געוויסט עפעס ביז יעצט, יעצט איז מען געוואויר געווארן, דא, יעדער האט געוויסט אלעס, די פרוי האט געוויסט ס'גאלד, די שליח האט געוויסט ס'גאלד, די משלח האט נישט געוויסט, דאס הייסט נישט נמצא, נמצא מיינט אז א מענטש האט עפעס אין די הענט און ווייסט נישט וואס דאס איז, דא האט יעדער געוויסט וואס דאס איז, איז זייער שווער אזוי איינצוזעצן פשט אין משנה, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא אני וארי שבחבורה תרגימנא, איך מיטן ארי שבחבורה האבן מסביר געווען אונזער משנה ווער איז דאס די ארי שבחבורה, ומנו זאגט די גמרא רבי חייא בר אבין אז וואס? אז הכא במאי עסקינן, אז די משנה רעדט זיך, כגון שאמרה היא לשלוחה, צא וקבל לי קידושין מפלוני שאמר לי התקדשי לי בדינר של כסף, והלך ונתן לו דינר של זהב, מר סבר קפידא, ומר סבר מראה מקום היא לו. פשט די משנה רעדט זיך, נישט אז די מאן האט געמאכט א שליח, נאר ס'רעדט זיך אז די פרוי האט געמאכט א שליח צו גיין מקבל זיין קידושין פון א מאן, ווייל די מאן האט איר אמאל געזאגט אז ער וויל איר מקדש זיין מיט א דינר של כסף. איז די פרוי האט געזאגט אויך פארן שליח, גיי נעם אפ דעם דינר של כסף ביי יענע און יענע מענטש, איז געגאנגען דער שליח, און יענער מענטש אנשטאטס געבן א זילבערנע רענדל, האט געגעבן א גאלדענע רענדל, איז דא די מחלוקת, תנא קמא האלט אז די פרוי איז מקפיד, די פרוי האט געזאגט פארן שליח נעם א זילבערנע רענדל, ער האט געקריגן א זילבערנע רענדל, האט ער מקיים געווען די שליחות, איז די פרוי מקודשת, אז נישט נישט, רבי שמעון זאגט ניין, רבי שמעון האלט אז אין הכי נמי, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי איך גיי דיר געבן זילבער און ער געבט איר צום סוף גאלד, איז אוודאי ס'א מקח טעות, אזוי ווי מ'האט געזען פון א משנה אין בבא בתרא. אבער דא, היות וואס ס'רעדט זיך נישט די מאן די פרוי אליין, ס'רעדט זיך אז די פרוי האט געשיקט א שליח, איז האלט ר' שמעון אז ווען א מענטש שיקט א שליח זאל עפעס טון, און צום סוף טוט די שליח בעסער, איז נישט פשט אז די מענטש איז מקפיד זאל זיין דווקא ווי ער האט געזאגט, נאר ער וויל נישט מטריח זיין די שליח, אבער טאמער ס'קומט אויס בעסער, איז דאך נאך בעסער. און ממילא האלט ר' שמעון דא, אז ווען די פרוי האט געזאגט פאר די שליח גיי נעם אפ א זילבערנע רענדל, האט זי נישט געמיינט צו זאגן דווקא א זילבערנע רענדל, נאָר זי האָט געקענט באַשטיין ס'זאָל אויך זיין אַ גאָלדענע רענדל. נאָר וואָס? זי האָט געזאָגט זילבער, ווייל זי האָט געטראַכט ס'וועט זיין זילבער, ווייל די מאַן האָט איר אַמאָל געזאָגט ס'וועט זיין זילבער, אָבער זי קען אויך באַשטיין גאָלד, און ממילא, אַז די שליח האָט אָפּגענומען אַ גאָלדענע רענדל, איז פרייט זיך די פרוי, איז פאַר דעם, ביי אַזאַ ציור איז די פרוי יאָ מקודשת, און אויב אַזוי שטימען אַלע לשונות אין די משנה, חוץ איין לשון, נמצא, ווי שטימט נמצא? דהיינו, וואס פשט מ'האט געטראפן? ווער האט געטראפן די מטבע? מ'האט געמיינט ס'איז זילבער, מ'האט געטראפן ס'איז גאלד, ווער האט געמיינט ס'איז זילבער און פלוצלינג איז ער געוואר געווארן אז ס'איז גאלד. און מאי נמצא זאגט די גמרא דקא צייר בבליתא, פשט מ'וועט מוזן טאקע זאגן אז ס'רעדט זיך אז די רענדל וואס די מאן האט געשיקט מיטן שליח צוריק צום פרוי איז געווען צוגעדעקט מיט א שמאטע, און ווען ס'איז אנגעקומען צום פרוי איז זי פלוצלינג געוואויר געווארן נמצא האט זי געזען אז ס'איז גאלד. יעצט פריערט האט מען נישט געקענט זאגן דעם תירוץ, ווייל פריערט, לויט אביי'ס תירוץ, אז ס'רעדט זיך פון א מאן וואס האט געשיקט א שליח און די שליח האט אויסגעלייגט א גאלדענע רענדל אנשטאטס א זילבערנע רענדל, איז טאמער די שליח האט נישט געוואוסט וואס ער טוט, ער האט געמיינט ער געט א זילבערנע ער האט געגעבן א גאלדענע, איז פשוט אז ס'א מקח טעות. און די זעלבע זאך טאמער די פרוי האט נישט געוואוסט וואס זי באקומט, זי האט געמיינט זי באקומט זילבער און צום סוף האט זי געקריגן גאלד, האט מען דאך אויך געזען, פון די משנה בבא בתרא, אז די מקח איז אויך א מקח טעות. אבער וואס יעצט, לויט דעם תירוץ, אז ס'רעדט זיך נישט פון די פרוי אליין, ס'רעדט זיך פון א שליח, און די פרוי איז נישט מקפיד וואס די שליח נעמט, איז דא קען מען זאגן טאקע אז די רענדל געווען צוגעדעקט די שליח האט טאקע נישט געזען, ווען ס'איז אנגעקומען צום פרוי האט זי געזען אז ס'איז גאלד, אבער אזוי ווי מ'האט געשמועסט זי איז נישט מקפיד, איז פארדעם ביי אזא ציור האלט ר' שמעון אז די פרוי איז מקודשת.